בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף מ ז, מ'הייבט מיר אן דף מ ו עמוד בית פֿינף שורות פון אונטן, ויפן אחריו ויראם, איז אזוי מ'האלט מיר דא אינמיטן, מ'האמיר נעכטן געזען אז אלישע איז געגאנגען צו יריחו און דארט האט ער געמאכט אז מ'זאל קענען טרינקען די וואסער, און אויפן וועג ארויס איז געווען נערים קטנים וואס האבן חוזק געמאכט פון אים, און ער האט זיי געשאלטן אז בערן האבן זיי אויפגעגעסן, איז זאגט דא די גמרא שטייט דארט אין די המשך פון די פסוקים ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם השם, אז אלישע האט זיך אויסגעדרייט האט זיי געזען, און האט זיי געשאלטן בשם השם, איז מאי ראה, וואס טייטש האט זיי געזען? אמר רב, ראה ממש, פשט זיין קוק, זיין בליק, דאס האט גורם געווען אז זיי זאלן נענש ווערן כדתניא, אזוי האמיר געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן גמליאל אומר, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, ווי תלמידי חכמים לייגן זייערע אויגן, פשט ווי זיי זענען מקפיד, או מיתה או עוני, איז דער וואס זיי קוקן אויף אים, אדער שטארבט ער, אדער ווערט ער ארעמאן, וואס עני חשוב כמת, פשט די קפידה פון אלישע האט גורם געווען זיי זאלן נענש ווערן, איז שמואל אמר, שמואל זאגט ער האט געזען עפעס אנדערש ראה שכולן נתעברה בהן אמן ביום הכיפורים, ער האט געזען אז די אלע נערים קטנים איז זייער מאמעס זענען נתעבר געווארן יום כיפור וואס יום כיפור איז דאך אסור בתשמיש המיטה פשט ער האט געזען זיי זענען נוצר געווארן באיסור, איז פארדעם האט ער נישט מיקל געווען אין זייער עונש פארדעם זענען זיי נענש געווארן מיט אזא הארבע עונש, ר' יצחק נפחא אמר אן אנדערע פשט, בלורית ראה להן כגוים, ער האט געזען זייער האר איז געווען אויסגעשטעלט ווי א בלורית, גוים פלעגן זיך אפשערן אויף א געוויסע אופן, ער האט געזען זייער האר איז געווען אויף די אופן וואס א איד טאר זיך נישט אזוי שערן, איז פארדעם האט ער נישט מיקל געווען אויף זייער עונש, רבי יוחנן אמר, נאך א פשט, ראה שלא היתה בהן לחלוחית של מצוה, ער האט געזען אז זיי זענען אויסגערייניגט אינגאנצן פון מצוות, איז פארדעם האט ער זיי מעניש געווען מיט די הארבע עונש. איי פרעגט די גמרא, ודילמא בזרעייהו ניהוה הוה, קען זיין ביי זיי איז טאקע נישט געווען קיין מצוות, אבער טאמער זיי וואלטן געלעבט, איז פון זייער קינדער וואלטן ארויסגעקומען ערליכע אידן, איז פארוואס האט ער זיי געשאלטן מיט אזא הארבע עונש? אמר רבי אלעזר, איז פארדעם זאגט רבי אלעזר אז ער האט טאקע געזען לא בם ולא בזרעם עד סוף כל הדורות אז ס'איז נישט דא קיין מצוות נישט ביי זיי נישט ביי זייערע קינדער נישט ביי זייערע אייניקלעך און דערפאר האט ער זיי געשאלטן. זאגט די גמרא ווייטער שטייט ווייטער אין פסוק ותצאנה שתיים דובים מן היער ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים ס'איז ארויס צוויי בערן פונעם וואלד און דער בער האט געהארגעט צוויי און פֿערציק פון די קינדער דארט פון די יונגע חברה איז רב ושמואל זאגט די גמרא ס'איז דא א מחלוקת רב ושמואל חד אמר נס איין מאן דאמר זאגט ס'איז געווען א נס וחד אמר נס בתוך נס, עס איז געווען דא צוויי ניסים, איז מאן דאמר נס, יער הוה, דובים לא הוו, לויט איין מאן דאמר וואס איז געווען די נס, פשט, די וואלד איז דארט געווען, בערן איז נישט געווען אין וואלד, די נס איז געווען אז עס איז געקומען בערן, מאן דאמר נס בתוך נס, לא יער הוה ולא דובים הוו, די אנדערע מאן דאמר האלט עס איז געווען א געדאפלטע נס, ווייל א וואלד איז דארט אויך נישט געווען, פשט די גאנצע וואלד איז נוצר געווארן און אויך די בערן, איז דאס איז געווען די געדאפלטע נס, איי פרעגט די גמרא, וואס דארף מען אזא געדאפלטע נס, וליהוי דובים ולא ליהוי יער, וואס האט אויסגעפעלט ס'זאל קומען א וואלד, וואלט געדארפט קומען בערן, און די דאס אליין איז גענוג א נס. זאגט די גמרא דבעיתי, פשט א בער אן א וואלד אטאקירט נישט, ווייל א די דרך פון פון א חיה וואס אטאקירט איז אז ער דארף קענען אנטלויפן נאך דעם, ממילא א בער וואס האט נישט קיין וואלד ווי ער האט זיך קענען באהאלטן שפעטער, אטאקירט נישט, און פאר דעם איז געווען דא א געדאפלטע נס, ס'איז געקומען סיי בערן און סיי א וואלד, און אזוי האבן די בערן פארצוקט די צוויי און פֿערציק קינדער. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חנינא האט רב חנינא געזאגט, בשביל ארבעים ושניים קרבנות שהקריב בלק מלך מואב, ווייל בלק מלך מואב האט מקריב געווען צוויי און פערציג קרבנות דארט ווען ער האט געהייסן בלעם שעלטן כלל ישראל, הובקעו מישראל ארבעים ושניים ילדים, איז אלס שכר אויף דעם איז טאקע געשען דאס וואס איז געשען אז צוויי און פערציג אידישע קינדער זענען געשטארבן דורך די בערן, פרעגט די גמרא איני, דאס איז געווען די שכר אויף בלק'ס קרבנות? והאמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט נאכגעזאגט פון רב אז לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות ואף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, אז א מענטש דארף עוסק זיין בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, ווייל צום סוף וועט ער צוקומען לשמה, והא ראיה, שבשכר ארבעים ושניים קרבנות שהקריב בלק מלך מואב, בשכר די צוויי און פֿערציק קרבנות וואס בלק האט מקריב געווען אוודאי איז דאס געווען שלא לשמה, זכה ויצתה ממנו רות שיצא ממנו שלמה שכתוב ביה אלף עולות יעלה שלמה און בשכר דעם האט ער זוכה געווען אז שלמה המלך איז געווען זיינס אן אייניקל האט מקריב געווען קרבנות לשמה זעהט מען אז מתוך שלא לשמה בא לשמה ואמר רבי יוסי בן חוני רות בתו של עגלון בנו של בלק היתה פשט רות איז געווען אן אייניקל פון בלק שלמה איז געווען אן אייניקל פון רות און ממילא זעהט מען דאס איז געווען די שכר אויף די צוויי און פֿערציק קרבנות וואס בלק האט מקריב געווען און וויאזוי זאגט דא רבי חנינא אז די שכר איז געווען אז די צוויי און פֿערציק קינדער זענען געשטארבן זאגט די גמרא, תאוותו מיהו לקללה הוה, פשט אוודאי דאס איז נישט געווען די שכר, די שכר איז געווען אז ער האט געהאט אן אייניקל וואס האט מקריב געווען קרבנות לשמה, אבער ווי נישט ווי זיין רצון איז דאך געווען צו שעלטן כלל ישראל, בלק האט דאך געוואלט שעלטן כלל ישראל, איז די רצון איז נתקיים געווארן סאך שפעטער ווען די צוויי און פֿערציק קינדער זענען געשטארבן. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא ברענגט יעצט די ערשטע פסוקים וואס שטייט דארט ביי אלישע, ויאמרו אנשי העיר אל אלישע, אז די מענטשן דארט פון יריחו האבן געזאגט פאר אלישע, הנה נא מושב העיר טוב כאשר אדוני רואה, אז דער פלאץ דא איז זייער געשמאק, ס'איז זייער גוט יריחו איז א פיינע שטאט, אבער והמים רעים והארץ משכלת, פשט דער וואסער דא איז אבער זייער שלעכט, און דער לאנד הרג'ט אירע איינוואוינער, ווייל ווער ס'טרינקט פון דער וואסער שטארבט. איז פרעגט די גמרא, וכי מאחר דמים רעים וארץ משכלת, אלא מה טובתה, איז וואס איז עס אזא גוטע לאנד, זיי זאגן אז די שטאט איז זייער א געשמאקע שטאט, נאר די וואסער איז שלעכט מענטשן שטארבן, און וואס איז אזוי געשמאק פונעם שטאט? אמר ר' חנין, דערפאר זאגט טאקע ר' חנין חן מקום על יושביו, אזא טבע איז דא, א מענטש האט ליב דארט ווי ער וואוינט, און נישט קיין חילוק ווי שלעכט זאל נאר נישט זיין, זאגט טאקע די גמרא אמר ר' יוחנן, שלשה חינות הן, עס איז דא דריי אזעלכע בחינות פון חן וואס די אייבערשטער געבט אזא חן, איז חן מקום על יושביו, די אייבערשטער מאכט אז א מענטש זאל געפעלן דארט ווי ער וואוינט, חן אישה על בעלה, די אייבערשטער מאכט אז א פרוי זאל געפעלן פאר איר מאן, און חן מקח על מקחו, די אייבערשטער מאכט אז א מענטש וואס קויפט עפעס, זאל די זאך מוצא חן זיין ביי אים. זאגט די גמרא ווייטער, אויך לגבי אלישע, תנו רבנן מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, שלשה חלאין חלה אלישע, דריי מאל איז אלישע קראנק געווארן משך זיין לעבן, אחד, די ערשטע מאל איז ער קראנק געווארן אלס עונש שגירה דובין בתינוקות, וועגן די צוויי און פֿערציק קינדער זענען געשטארבן, ואחד, די צווייטע מאל איז ער קראנק געווארן אלס עונש שדחפו לגיחזי בשתי ידיים, ער האט אוועק געשטופט גיחזי מיט צוויי הענט, ווי מען וועט באלד זען, ואחד, די דריטע מאל וואס ער איז קראנק געווארן איז נישט געווען א עונש, פארקערט איז געווען א ברכה, שמת בו דאס איז געווען די דריטע מאל וואס דעמאלטס איז ער קראנק געווארן און גראד נאכדעם איז ער געשטארבן שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ואלישע חלה את חליו אשר ימות פשט חלה איז די ערשטע מאל את חליו איז די צווייטע מאל אשר ימות דאס איז די דריטע מאל וואס ער איז קראנק געווארן וואס דעמאלטס איז ער געשטארבן וואס דאס האמיר געשמועסט דאס איז נישט געווען קיין עונש נאר פארקערט ס'איז א ברכה אז א מענטש ווערט קראנק פארן שטארבן קען ער מסדר זיין די ענינים זיך געזעגענען פון זיינע קרובים איז דערפאר דאס געווען די דריטע מאל וואס ער איז קראנק געווארן און דעמאלטס איז ער טאקע אוועק פון די וועלט זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת א מענטש דארף זיך פירן אז מיטן לינקע האנט איז ער דוחה און מיטן רעכטן האנט וואס איז די שטערקערע האנט איז ער מקרב פשט אפילו ווען א מענטש זאגט מוסר פאר א צווייטן איז פון דעסט וועגן מיט זיין רעכטע האנט דארף ער מקרב זיין פשט די קירוב דארף אלעמאל זיין מער ווי די ריחוק מען דארף אלעמאל געבן פאר א מענטש א פתח תשובה צו טון מען טאר נישט אוועקשטופן איינעם מיט ביידע הענט לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו נישט ווי אלישע וואס האט אוועקגעשטופט גחזי מיט ביידע הענט ווי מיר זעהן באלד ער האט אים געשאלטן אז ער זאל זיין א מצורע לעולם ועד האט אים נישט געגעבן פלאץ תשובה צו טון, ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לאחד מתלמידיו בשתי ידיו, און אויך נישט ווי יהושע בן פרחיה וואס האט אויך אוועקגעשטופט א תלמיד מיט צוויי הענט, ווי מ'עט זען בהמשך. ברענגט די גמרא אלישע מאי, וואס איז געווען די מעשה ביי אלישע אז ער האט אוועקגעשטופט גחזי מיט ביידע הענט דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק איז אזוי, אין פסוק דארט שטייט אז נעמן איז געקומען צו אלישע אלישע זאל אים אויסהיילן נעמן האט געהאט א צרעת, און אלישע האט אים אויסגעהיילט בדרך נס, איז נעמן האט געוואלט באצאלן פאר אלישע אויף דעם וואס ער האט אים אויסגעהיילט, איז אלישע האט נישט געוואלט נעמען געלט פון אים, ער האט אים פארשיקט אן געלט, און ווען נעמן איז אוועק געגאנגען, איז גחזי, גחזי איז געווען דער משמש פון אלישע, גחזי איז נאכגעלאפן נעמן, און ער האט געזאגט פאר נעמן אז אלישע איז צוריק געצויגן, ער וויל יא נעמען פון אים א געוויסע מתנה, ווייל ס'איז יעצט אנגעקומען תלמידים ארעמע לייט, ער דארף יא פון אים עפעס, און דאס איז קיינמאל נישט געווען, אלישע האט אים נישט געשיקט. איז שטייט דארט אין פסוק ויאמר נעמן אז נעמן האט געזאגט צו גחזי הואל קח ככרים נעם ער האט אים געגעבן דארט צוויי ככרי כסף וכתיב און שטייט דארט ווייטער אז נאכדעם וואס גחזי איז צוריק געקומען צו אלישע האט אים אלישע געפרעגט ווי ביסטו געווען האט ער געזאגט כ'בין אין ערגעץ נישט געווען האט אלישע געזאגט ויאמר אליו לא לבי הלך כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך פשט מיינסט איך ווייס נישט ווי ביסט געווען העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וכרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות יעצט איז דען די צייט צו נעמען געלט און בגדים און זיתים און כרמים און צאן און בקר און עבדים און שפחות? יעצט איז נישט די צייט פאר דעם? און האט אים געשאלטן. פרעגט די גמרא דרך אגב, ומי שקל כולי האי? כסף ובגדים הוא דשקל. פשט, שטייט דארט אין פסוק אז נעמן האט געגעבן פאר גחזי די צוויי ככרי כסף, און אויך צוויי בגדים, שטייט אין ערגעץ נישט אז ער האט אים געגעבן זיתים כרמים צאן בקר עבדים שפחות די אכט זאכן וואס שטייט דא אין פסוק. איז פארוואס רעכנט אויס דער פסוק די אכט זאכן? אמר רבי יצחק איז זאגט רבי יצחק אז די כוונה פון אלישע איז געווען אז באותה שעה היה אלישע עוסק בשמונה שרצים, פשט ווען נעמן איז אנגעקומען האט אלישע געהאלטן אינמיטן לערנען די פרק שמונה שרצים און גחזי איז אויך דארט געווען, אמר לו, און ממילא האט אלישע געזאגט צו גחזי רשע, הגיע העת ליטול שכר שמונה שרצים, יעצט איז געקומען די צייט צו נעמען די שכר אויף דעם וואס דו האסט געלערנט, פשט, שכר אויף תורה קריגט מען אויפן עולם העליון נישט אויף די וועלט, יעצט איז געקומען די צייט אז זאלסט אפנעמען שכר אויף דעם, איז פאר דעם טאקע האט ער אים געשאלטן, וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם, אז די צרעת וואס איז געווען ביי נעמן, זאל זיין ביי דיר און ביי דיינע קינדער לעולם ועד. זאגט די גמרא טאקע שטייט ווייטער אין פסוק אז די קללה איז נתקיים געווארן, וארבעה אנשים היו מצורעים שטייט אין פסוק, אמר רבי יוחנן, זה גחזי ושלושת בניו, גחזי מיט זיינע דריי קינדער זיי זענען געווען די מצורעים וואס זענען געזעצן דארט אינדרויסן פון מחנה זאגט די גמרא ווייטער שטייט אין פסוק ביי אלישע ויבוא אלישע דמשק אזוי דארף מען דא גורס זיין אז אלישע איז געקומען צו דמשק למה הלך פארוואס איז ער געגאנגען דארט אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן שהלך להחזירו לגחזי בתשובה בעצם אלישע האט געוואלט גחזי זאל תשובה טון איז ער געגאנגען אהין מחזיר זיין גחזי בתשובה ולא חזר גחזי למעשה האט נישט תשובה געטון אמר לו האט אלישע געזאגט פאר גחזי חזור בך טו תשובה אמר לו האט גחזי געזאגט כך מקובלני ממך דו אליין האסט מיר געזאגט, כל מי שחטא והחטיא את הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה, אז איינער וואס האט געזינדיגט און ער האט מחטיא געווען אנדערע, לאזט מען אים פון הימל נישט תשובה טון, און ממילא, איך האלט נישט ביים תשובה טון, מ'וועט סייווי נישט אננעמען מיין תשובה. למעשה אוודאי וואלט נישט געווען אזוי ווען ער וואלט תשובה געטון, אבער ער האט נישט געוואלט תשובה טון. פרעגט די גמרא מאי עבד, ווי האט גחזי מחטיא געווען את הרבים, דאס ער האט געזינדיגט האט מען געזען, אבער וואו האסטו געזען ער האט געמאכט אנדערע זינדיגן, זאגט די גמרא, איכא דאמרי ס'איז דא וואס זאגן, אבן שואבת תלה ליה לחטאת ירבעם והעמידה בין שמים וארץ, פשט ירבעם בן נבט האט גענומען צוויי עגלי זהב, גאלדענע עגלים, און גחזי האט אריינגעלייגט אינעם דאך דארט אזעלכע מאגנעטן, אזעלכע אבן שואבת, וואס דאס האט געשלעפט די גאלדענע עגלים, די גאלדענע קעלבלעך, און ס'האט געמאכט זאל אויסקוקן כאילו זיי פליען, און מיט דעם האט ער מחטיא געווען די רבים. ואיכא דאמרי ס'איז דא וואס זאגן, שם חקק לה אפומה, והיתה אומרת אנכי ולא יהיה לך, פשט גחזי האט אריינגעלייגט א שם המפורש אין די מויל פון די עגלי זהב, אז די עגלי זהב האבן אנגעהויבן צו רעדן, זיי האבן געזאגט אנכי ולא יהיה לך, ואיכא דאמרי ס'איז דא וואס זאגן רבנן דחה מקמיה פשט, בשעת גחזי נאך געווען משמש ביי אלישע האט ער נישט געלאזט אסאך תלמידי חכמים אריין קומען לערנען אין בית מדרש, והא ראיה, דכתיב שטייט אין פסוק נאכדעם וואס אלישע האט פארשיקט גחזי זאגט די פסוק ויאמרו בני הנביאים אל אלישע הנה נא המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו אז די פלאץ איז זייער ענג, מכלל דעד האידנא לא הוה דחיק, זעהן מיר אז ביז דעמאלטס איז נישט געווען ענג, פשט פארוואס איז פלוצלינג געווארן די פלאץ ענג, ווייל ווי לאנג גחזי איז געווען משמש פון אלישע האט ער פארשיקט אסאך מענטשן פון בית מדרש, ער האט נישט געלאזט אריין אין בית מדרש, אלישע האט נישט געוואוסט, אבער ער האט אסאך מענטשן נישט אריין געלאזט און מילא איז געווען פלאץ, יעצט אז מען האט פארשיקט גחזי איז געווארן פלוצלינג פלאץ, איז די פלאץ געווארן ענג, איז על כל פנים דאס איז געווען די ענין וואס האט מחטיא געווען די רבים, איז דארט געפינט מען טאקע אז אלישע האט פארשטופט גחזי מיט ביידע הענט, איז האבן מיר אויך געזען אז יהושע בן פרחיה האט אויך אוועק געשטופט א תלמיד מיט צוויי הענט, וואס איז געווען די מעשה דארט, יהושע בן פרחיה מאי, זאגט די גמרא, כדהוה קא קטיל ינאי מלכא לרבנן, ינאי המלך האט געהארגעט אלע חכמים, ווי ס'איז מבואר אין קידושין א גאנצע מעשה דארט, אז אז די חכמים האבן מוציא שם רע געווען, ס'איז געווען עפעס א חכם וואס האט מוציא שם רע געווען אויף ינאי המלך, למעשה איז נתברר געווארן אז ס'איז נישט אמת, אבער ינאי המלך האט אויסגעהארגעט אלע חכמים, איז שמעון בן שטח אטמיניה אחתיה, שמעון בן שטח האט אים זיין שוועסטער באהאלטן, פשט שמעון בן שטח'ס שוועסטער איז געווען חתונה געהאט מיט ינאי המלך, און זי האט אים באהאלטן, אים האט מען נישט געהארגעט, און רבי יהושע בן פרחיה אזל ערק לאלכסנדריה של מצרים, רבי יהושע בן פרחיה איז אויך אנטלאפן צו אלכסנדריה של מצרים, כי הוה שלמא, שפעטער ווען די מצב האט זיך בארואיגט און ס'איז געווארן שלום, שלח ליה שמעון בן שטח, האט שמעון בן שטח געשיקט צו יהושע בן פרחיה וואס איז יהושע בן פרחיה געווען אין מצרים, האט ער אים געשיקט מיני ירושלים עיר הקודש, לך אלכסנדריה של מצרים, פון. מיך ירושלים צו דיר אלכסנדריה, אחותי, פשט דו אלכסנדריה, בעלי שרוי בתוכך, ואני יושבת שוממה, מיין מאן, בעלי, זאגט רש"י גייט ארויף אז יהושע בן פרחיה איז געווען דער נשיא פון סנהדרין, פשט איז געווען כאילו בעלים אויף כלל ישראל, איז בעלי שרוי בתוכך, פשט, יהושע בן פרחיה איז מיט דיר, איז אין מצרים, ואני און איך ירושלים יושבת שוממה איך זיץ דא ליידיג, פשט ער האט אים געוואלט צוריק רופן צו ירושלים, אמר, האט יהושע בן פרחיה געזאגט שמע מינה הוה ליה שלמא, איך זעה אז ס'איז געווארן רואיג דארט די מצב אין ארץ ישראל, איז ער צוריק געגאנגען, איז כי אתא, אויפן וועג צוריק צו ארץ ישראל, אקלע לההוא אושפיזא, איז ער איינגעשטאנען ביי עפעס א אכסניא, קם קמיה ביקרא שפיר, די בעלת אכסניא האט זיך אויפגעשטעלט פאר אים בכבוד אזוי ווי עס פאסט, עבדי ליה יקרא טובא ס'האט אים געמאכט א גרויס כבוד, יתיב וקא משתבח, איז יהושע בן פרחיה האט געזען די גרויסע כבוד וואס די בעלת אכסניא מאכט אים, האט ער געזאגט כמה נאה אכסניא זו, ווי שיין זענען אירע מעשים, אמר ליה אחד מתלמידיו, איז געווען דארט איינער פון די תלמידים, ער האט נישט פארשטאנען וואס ער האט געזאגט, האט ער געזאגט רבי עיניה טרוטות איר אויגן זענען רונדעכיג פשט זי איז נישט אזוי שיין, ער האט געמיינט אז יהושע בן פרחיה האט גערעדט פון זי, און למעשה יהושע בן פרחיה האט גערעדט פון אירע מעשים, אמר ליה האט רבי יהושע בן פרחיה געזאגט פארן תלמיד רשע, בכך אתה עוסק, דאס אין דעם ביסטו עוסק, איך האב גערעדט דען פון איר פנים, איך האב גערעדט פון אירע מעשים, אפיק ארבע מאות שיפורי ושמתיה האט ארויס גענומען פיר הונדערט שופרות, ער האט אריינגעלייגט די תלמיד אין חרם, איז כל יומא אתא לקמיה ולא קבליה, דער תלמיד איז יעדן טאג געקומען צו רבי יהושע בן פרחיה ער זאל אים מוחל זיין, ער האט אים נישט מקבל געווען ער האט אים נישט מוחל געווען, יומא חד הוה קא קרי קריאת שמע, איין טאג האט רבי יהושע בן פרחיה געליינט קריאת שמע, אתא לקמיה פונקט יענער טאג איז דער תלמיד געקומען נאכאמאל אז דער רבי זאל אים מוחל זיין, הוה בדעתיה לקבוליה, דאס מאל האט רבי יהושע בן פרחיה יא געוואלט אים מקבל זיין, איז אחוי ליה בידיה, ער האט אים געוויזן מיט די הענט, ער האט געוויזן דארט פאר די תלמידים מיטן הענט אז ווען ער וועט ענדיגן ליינען קריאת שמע וועט ער רעדן מיט אים, אבער סבר מידחא דחי ליה, דער תלמיד האט געמיינט אז ער ווייזט מיט די הענט ער זאל אוועק גיין, אזל זקף לבינתא, האט ער גענומען א לבנה א שטיין, פלחה, און ער האט געדינט די שטיין פאר עבודה זרה, ער האט אנגעהויבן דינען עבודה זרה, איז אמר ליה, למעשה צום סוף האט רבי יהושע בן פרחיה געזאגט פארן תלמיד חזור בך טו תשובה, אמר ליה האט דער תלמיד געזאגט כך מקובלני ממך, כל החוטא מחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה. פשט וועט מיין תשובה סיי ווי גארנישט העלפן, איז ווי איז ער געווען א מחטיא את הרבים, דאמר מר, אזוי ווי מיר האבן געלערנט אז דער תלמיד כישף, ער איז געווען א מכשף והסית והדיח והחטיא את ישראל, ער איז געווען א מחטיא את הרבים, זאגט די גמרא ווייטער תניא מיר האבן געלערנט א ברייתא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, ר' שמעון בן אלעזר זאגט, יצר תינוק ואישה, תהא שמאל דוחה, וימין מקרבת, סיי די יצר פון תשמיש, סיי א קינד און סיי א פרוי, דארף מען די מידה, אז שמאל דוחה וימין מקרבת, מען דארף מער מקרב זיין ווי דוחה זיין, פארוואס ווי רשי זאגט, ווייל די יצר פון תשמיש טאמער מען וועט עס אינגאנצן מרחיק זיין, עט א מענטש קיינמאל נישט זוכה זיין צו פריה ורביה, און ממילא דארף זיין ימין מקרבת, נאר שמאל דוחה מען טאר נישט צופיל עוסק זיין אין דעם, די זעלבע זאך א תינוק א קינד, אז מען זאגט צופיל מוסר פאר א קינד קען ער אנטלויפן, ער קען ניזוק ווערן, די זעלבע זאך א פרוי זאגט רשי, איז דעתה קלה, און טאמער מען זאגט צופיל מוסר, קען זי ארויס גיין לתרבות רעה, און ממילא ביי די אלע דריי דארף מען די בחינה פון שמאל דוחה וימין מקרבת. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, איז אזוי ווי מען האט געזען, ווען מען טרעפט א טויטע מענטש און מען ווייסט נישט ווער די רוצח, דארף מען ברענגען א עגלה ערופה. זאגט יעצט די משנה, נמצא ההורג עד שלא נערפה העגלה, וואס איז טאמער מען האט געברענגט די עגלה ערופה, מען האט אבער נאכנישט אפגעהאקט די קאפ, און מען האט יעצט געטראפן די רוצח, איז תצא ותרעה בעדר, פשט, די עגלה ערופה גייט ארויס, איז מותר בהנאה, מען טוט גארנישט מיט דעם, פארוואס ווייל די גאנצע תפקיד פון דעם עגלה ערופה איז זאל זיין א כפרה פאר די שטאט ווי לאנג מען טרעפט נישט די רוצח אבער ברגע מען האט געטראפן די רוצח דארף מען הרג'ענען די רוצח דאס איז די כפרה און ממילא קען מען פריי לאזן די עגלה ערופה אבער משנערפה העגלה נאכדעם וואס מען האט אפגעהאקט דעם קאפ תקבר במקומה באגראבט מען דעם עגלה ערופה דארט אויפן פלאץ אזוי ווי יעדע עגלה ערופה פארוואס שעל ספק באתה מתחילתה כיפרה ספיקה והלכה לה פשט די גאנצע תפקיד פון די עגלה ערופה איז געווען ווייל אונז ווייסן מיר נישט ווער דער רוצח איז דא, בשעת מען האט אפגעהאקט די קאפ פונעם עגלה ערופה האט מען טאקע נישט געוואוסט ווער דער רוצח איז, און ממילא די עגלה ערופה האט אויפגעטון וואס ס'האט געדארפט אויפטון, און ממילא איז א געהעריגע עגלה ערופה וואס מען באגראבט אויפן פלאץ איז אסור בהנאה, און שפעטער הרג'עט מען די רוצח. זאגט טאקע די משנה, נערפה העגלה ואחר כך נמצא ההורג, הרי זה יהרג, זאלסט נישט מיינען אז היות מען האט געמאכט די עגלה ערופה מען האט אפגעהאקט די קאפ דארף מען מער נישט הרג'ענען די רוצח ווייל ס'איז דא א כפרה, ניין! די רוצח דארף מען שפעטער באזונדער הרג'נען. זאגט יעצט די משנה ווייטער, איז אזוי, בעצם אין פסוק שטייט אז ווען ברענגט מען עגלה ערופה, ווען מען ווייסט נישט ווער די רוצח איז, וואס איז טאמער ס'איז דא אן עד אחד וואס זאגט איך האב קלאר געזען די רציחה איך ווייס יא ווער איז די רוצח, איז פארשטייט זיך מען קען נישט הרג'נען די רוצח על פי עד אחד, אבער היות ס'איז דא איינער וואס ווייסט ווער די רוצח איז א עגלה ערופה קען מען אויך נישט ברענגען, זאגט די משנה טאקע וואס איז טאמער עד אחד אומר ראיתי את ההורג, ס'דא א עד אחד וואס זאגט איך ווייס ווער די רוצח, ועד אחד אומר, איז דא א צווייטע עד וואס זאגט לא ראית, דו ווייסט נישט, פשט דו זאגסט דו ווייסט ווייל ביסט דארט געווען, ביסט נישט דארט געווען ביסט געווען מיט מיר, אדער איך בין דארט געווען דו ביסט נישט, עפעס די צווייטע איז מכחיש די ערשטע, אדער זאגט די משנה אשה אומרת ראיתי, ס'דא א פרוי וואס זאגט, איך האב געזעהן די רציחה, איך ווייס ווער די רוצח, ואשה אומרת לא ראית. איז דא א צווייטע פרוי וואס זאגט האסט נישט געזעהן. איז די דין איז, היות ס'איז דא דא צוויי עד אחד'ס איינס קעגן צווייטן, די צווייטע איז מכחיש די ערשטע, איז היו עורפין, איז אוודאי האט מען געברענגט אן עגלה ערופה, פשט מ'האט זיך נישט סומך געווען אויף די ערשטע ווייל די ערשטע איז מוכחש געווארן דורכן צווייטן. זאגט די משנה ווייטער, וואס איז טאמער עד אחד אומר ראיתי, איז דא א עד אחד וואס זאגט איך האב געזעהן די רוצח, ושניים אומרים לא ראית, איז דא צוויי עדים וואס זענען מכחיש, און ס'שטייט זיך היו עורפין האט מען עורף געווען די עגלה ערופה פארוואס ווייל די צוויי האבן מכחיש געווען די ערשטע מ'עט זעהן די גמרא וואס די חידושים פון די אלע ציורים זאגט די משנה ווייטער שניים אומרים ראינו ס'דא צוויי עדים וואס זאגן אונז האמיר קלאר געזעהן די רוצח ואחד אומר להן לא ראיתם און א עד אחד זאגט פארן צוויי עטס האטס נישט געזעהן איז לא היו עורפין און ס'שטייט זיך מען האט נישט געגלייבט די עד אחד מען האט געגלייבט די ביידע און ממילא האט מען נישט עורף געווען דעם עגלה יעצט ווייטער מ'עט זעהן די גמרא וואס די חידוש דא זאגט די משנה יעצט ווייטער משרבו הרצחנין נאכדעם וואס ס'איז נתרבה געווארן רציחה, בטלה עגלה ערופה, איז די גאנצע ענין פון עגלה ערופה בטל געווארן, ווי מ'עט זעהן אין די גמרא פארוואס מ'האט עס מבטל געווען, איז ווען איז דאס געשעהן ווען איז געווען די ריבוי הרצחנים, משבא אליעזר בן דינאי ותחינה בן פרישא היה נקרא חזרו לקרותו בן הרצחן, בשעת ס'איז געווען א באקאנטער רוצח וואס האט געהייסן אליעזר בן דינאי, איז ווען ער האט אנגעהויבן רצח'ענען דעמאלטס איז געווארן א גרויסע ריבוי פון רציחה, איז דעמאלטס האט זיך געענדיגט די גאנצע ענין פון עגלה ערופה, יעצט אליעזר בן דינאי, און שפעטער האט ער געטוישט זיין נאמען צו תחינה בן פרישא, און שפעטער האט מען אים גערופן בן הרצחן, ווי עס שטייט אין די מהרש"א אז בעצם אריגינעל האט ער געהייסן לעזער בן דינאי, שפעטער האט געזען אז יעדער רעדט פון אים אז ער איז א רוצח האט ער געטוישט זיין נאמען צו תחינה בן פרישא ווייל ער האט זיך געוואלט באהאלטן, איז כדי מען זאל וויסן ווער דאס איז האט אים יעדער אנגעהויבן רופן בן הרצחן, כדי מען זאל וויסן אז דאס איז ער. על כל פנים זאגט די משנה ווייטער, משרבו המנאפים, נאכדעם וואס עס איז נתרבה געווארן ניאוף, פסקו המים המרים, האט מען אויפגעהערט משקה זיין מי סוטה פאר סוטות, ורבי יוחנן בן זכאי הפסיקן רבי יוחנן בן זכאי ער איז דער וואס האט מפסיק געווען די ענין פון השקות מי סוטה נאכדעם וואס ס'איז נתרבו המנאפים, פארוואס פארוואס האט ער דאס געטון פארוואס האט ער מבטל געווען השקות מי סוטה, ווייל שנאמר שטייט אין פסוק דער נביא זאגט אין הושע לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה, און די פסוק איז דארט ממשיך כי הם הזונות יפרדו, און ווי רשי זאגט מ'וועט זען די גמרא וואס איז פשט פון די פסוק, אז פשט פון די פסוק איז לא אפקוד, פשט דער אייבערשטער זאגט איך גיי נישט מאכן די נס פון מי סוטה אז די סוטה העט שטארבן, פארוואס פארוואס גיי איך מבטל זיין די נס, על בנותיכם כי תזנינה ווייל ענקער טעכטער זינדיגן, ועל כלותיכם כי תנאפנה ווייל ענקער שנירן זינדיגן, כי הם עם הזונות יפרדו ווייל עטס זינדיגטס פשט די מענער זינדיגן און ממילא אז די מענער זינדיגן אז די טעכטער זינדיגן אז יעדער זינדיגט איז נישט דא מער די נס פון השקות מי סוטה איז פאר דעם האט רבי יוחנן בן זכאי מבטל געווען די גאנצע ענין זאגט די משנה ווייטער משמת יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יהודה איש ירושלים ווען די צוויי זענען אוועק בטלו האשכולות איז נתבטל געווארן אשכולות אשכולות ווי מ'עט זען די גמרא דאס מיינט איש שהכל בו פשט א מענטש זאל זיין בשלימות ער זאל קענען כל התורה כולה על בוריו איז דארט האט זיך עס געענדיגט זיי איז געווען די לעצטע צוויי וואס האבן געקענט כל התורה כולה, און ווי רש"י זאגט ביז זייער צייטן איז נישט געווען א מחלוקת, פשט ביז זייער צייטן איז געווען אידן וואס האבן געקענט כל התורה כולה פונקט וויאזוי עס איז איבערגעגעבן געווארן ביים בארג סיני, און ממילא נישט געווען קיין מחלוקת ביי זייער צייטן, האט זיך אנגעהויבן די גאנצע ענין פון מחלוקת די ערשטע מחלוקת איז געווען טאקע אין די צייטן פון יוסי בן יועזר וואס צוויי תנאים האבן זיך געקריגט, צו ס'איז דא סמיכה אויף קרבנות ביום טוב צו נישט דאס איז געווען די ערשטע מחלוקת און דאס האט זיך טאקע אנגעהויבן סוף זייער צייטן שנאמר אזוי ווי דער נביא זאגט אין מיכה דער נביא איז דארט מקונן אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי פשט נישט דא קיין אשכול צו עסן נישט דא קיין בכורה מיין נפש איז זיך מתאוה פאר א בכורה בכורה דאס איז א גוטע תאנה פשט שוין נישט דא מער די גרויסע אידן די אידן וואס מ'קען מדמה זיין צו א אשכול און צו א בכורה זאגט די משנה ווייטער יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר יוחנן כהן גדול האט מבטל געווען די ענין פון ווידי מעשר וועמיר זעהן די גמרא פארוואס אף הוא ביטל את המעוררין ואת הנוקפין וועמיר זעהן די גמרא וואס דאס מיינט און נאך מער זאגט די משנה עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים אויך דאס וועמיר זעהן די גמרא וואס דאס מיינט פירט די משנה אויס ובימיו אין צריך לשאול על הדמאי פשט אין זיינע צייטן האט זיך אויפגעהערט די ענין אז מען דארף פרעגן אויף דמאי דמאי איז טייטש ווען מען קויפט פירות פון א עם הארץ איז רוב עמארצים פלעגן מעשר'ן זייער פירות אבער עס איז געווען געוויסע עמארצים וואס האבן נישט געמעשר'ט איז בדרך כלל האט מען זיך געקענט פארלאזן אויפן רוב פשט מדין תורה קען מען זיך פארלאזן אויפן רוב און מען קען קויפן פירות פון א עם הארץ פון דעסטוועגן איז געווען אזעלכע אידן וואס האבן מחמיר געווען זיי האבן נישט געוואלט עסן פירות וואס מען האט געקויפט פון א עם הארץ און ממילא ווען איין איד האט געקויפט פירות פון א צווייטע איד אפילו ביידע זענען נישט געווען עמארצים אבער א איד האט געקויפט פון א צווייטע איד פלעג ער אלעמאל פרעגן זאג נאר, דו האסט עס געקויפט פון א עם הארץ? אויב יא, האסטו עס געמעשר'ט? ווייל ס'איז געווען גענוג אידן וואס האבן מחמיר געווען. אבער, נאכדעם וואס יוחנן כהן גדול האט מתקן געווען אז אלע אידן דארפן מעשר'ן דמאי, האט מען מער נישט געדארפט פרעגן. פשט, ווען איין איד האט געקויפט פון א צווייטע איד פירות, האט ער נישט געדארפט פרעגן, האסט געמעשר'ט פון דעם צו נישט? ווייל פארשטייט זיך ער האט געמעשר'ט פון דעם, ווייל חזל האבן מתקן געווען אז מען דארף מעשר'ן דמאי. זאגט די הייליגע גמרא. תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, מנין שאם נערפה העגלה ואחר כך נמצא הורג שאין פוטרת אותו, ווי ווייסט מען אז דער דין פון די משנה אז נאכדעם וואס מען האט געמאכט עגלה ערופה און מען טרעפט די רוצח דארף מען נאך אלץ הרג'ען די רוצח און די עגלה ערופה פטר'ט אים נישט? תלמוד לומר שטייט אין פסוק ולארץ לא יכופר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שופכו די איינציגסטע כפרה איז טאמער מען הרג'עט די רוצח. זאגט די גמרא ווייטער האבן געזען די משנה עד עד אחד אומר ראיתי את ההורג טאמער איז דא אן עד אחד וואס זאגט איך האב געזען די רוצח און א צווייטער זאגט האסט נישט געזען האט מען געמאכט עגלה ערופה ווייל די ביידע זענען מכחיש זאגט די גמרא טעמא דמכחיש ליה די איינציגסטע סיבה וואס מען האט עורף געווען איז ווייל די צווייטע האט מכחיש געווען די ערשטע, הא לא מכחיש ליה, ווען די צווייטע וואלט נישט מכחיש געווען די ערשטע, עד אחד מהימן איז א עד אחד נאמן, מנא הני מילי, ווי ווייסט מען אז א עד אחד איז נאמן צו זאגן אז ער ווייסט ווער די רוצח, דתנו רבנן, ווייל מען האט געלערנט א ברייתא שטייט אין פסוק לא נודע מי הכהו, אז מען ווייסט נישט ווער די רוצח, קען מען דרינגען פון דעם הא נודע מי הכהו, אז טאמער איז דא איינער וואס ווייסט יא, אפילו אחד בסוף העולם, אפילו ער איז סוף וועלט, פשט, אפילו אונז האבן נישט דעם מענטש דא פאר אונז, נאר בית דין ווייסט אז סוף וועלט איז דא איינער וואס ווייסט ווער דער רוצח, לא היו עורפין, האט מען נישט עורף געווען דעם עגלה ערופה. זאגט די ברייתא ווייטער נאך א דרשה, רבי עקיבא אומר, מנין לסנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש ואין מכירין אותו, שלא היו עורפין, פשט ביז יעצט האט מען גערעדט פון א עד אחד, איז ביי א עד אחד, דארף דער עד אחד וויסן ווער איז דער רוצח, ס'נישט גענוג אז ער זעהט די מעשה רציחה, ער דארף וויסן קלאר ווער איז דער רוצח, דעמאלטס האט מען נישט עורף געווען. רבי עקיבא רעדט דא פון אן אנדערע ציור, רבי עקיבא רעדט דא פון א ציור וואס איינער פון די סנהדרין האט געזען די מעשה רציחה אפילו ער ווייסט נישט ווער די רוצח, האט נישט קלאר געזען ווער דאס איז אבער ער האט געזען די מעשה רציחה, זאגט מען אויכעט אז מען איז נישט עורף, פון ווי ווייסט מען דאס? תלמוד לומר, ווייל שטייט אין פסוק אז די סנהדרין זאגן דארט, בית דין זאגט דארט, ועינינו לא ראו, אז אונז האבן מיר נישט געזען די רוצח, והלא ראו, דא האבן זיי געזען אז און אז מען האט געזען איז מען נישט עורף אן עגלה ערופה. זאגט יעצט די גמרא און בעצם די גאנצע סוגיא וואס מען גייט דא זען בהמשך איז א סוגיא וואס אונז האבן מיר געזען אן ענדליכע סוגיא דף ל"א דף ל"ב לגבי סוטה וואס ביי סוטה שטייט אויך אז טאמער ס'איז דא אן עד אחד וואס האט געזען אז די פרוי האט געזינדיגט איז טרינקט מען נישט אן די מי סוטה, איז דארט איז אויך דא א משנה וואס די משנה זאגט אז טאמער עד אחד זאגט ער האט יא געזען א צווייטער זאגט ער האט נישט געזען, ממש אזוי ווי אונזער משנה, און דארט איז דא די גאנצע סוגיא, דא חזר'ט די גמרא איבער די גאנצע סוגיא ביי אונזער משנה, איז פאר דעם רשי איז נישט מפרש דא די גאנצע סוגיא ווייל די סוגיא איז ממש די זעלבע ווי די סוגיא דארט, איז על כל פנים לאמיר זען די סוגיא אינעווייניג. זאגט די גמרא, השתא דאמרת עד אחד מהימן, ברגע וואס א עד אחד איז נאמן פשט אז די תורה האט געגלייבט אן עד אחד, ווען א עד אחד זאגט איך קען די רוצח און די תורה גלייבט אים און די תורה זאגט מ'איז נישט עורף עגלה ערופה, איז פשט אידך חד היכי מצי מכחיש ליה, פשט דער ערשטער וואס זאגט איך קען די רוצח, ער האט א נאמנות פון די תורה, דער צווייטער וואס איז מכחיש די ערשטע, ער האט נישט א נאמנות פון די תורה, איז וויאזוי גלייבט מען די צווייטע, וויאזוי קען די צווייטע מכחיש זיין די ערשטע, והאמר עולא כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, הרי כאן שניים, פשט עולא האט געזאגט אז ברגע וואס די תורה גלייבט אן עד אחד געבט מען אים א כח ממש ווי צוויי עדים, ואין דבריו של אחד במקום שניים איז איינס קען נישט מכחיש זיין צוויי, קומט אויס אז דער ערשטע וואס דער ערשטע זאגט ער קען די רוצח, ער האט א כח פון די תורה אז מען גלייבט אים, אים קוקט מען אן ווי צוויי עדים, די צווייטע וואס די צווייטע איז מכחיש די ערשטע, ער האט נישט קיין כח פון די תורה איז וויאזוי קען ער מכחיש זיין די ערשטע, זאגט די גמרא אמר לך עולא, עולא קען דיר טאקע ענטפערן תני לא היו עורפין וכן אמר ר' יצחק תני לא היו עורפין פשט זיי טוישן טאקע די גירסא אין די משנה און זיי לערנען די משנה אז טאמער א עד אחד זאגט איך האב געזען די רוצח און א צווייטער זאגט האסט נישט געזען גלייבט מען נישט די צווייטע מען גלייבט די ערשטע און מ'איז נישט עורף דעם עגלה ור' חייא אמר ר' חייא קריגט זיך ר' חייא זאגט מ'דארף לערנען די משנה אזוי ווי שטייט ביי אונז תני היו עורפין איי ולר' חייא קשיא דעולא וואס טוט ער מיט די קשיא פון עולא פשט וויאזוי זאגט ר' חייא אז די צווייטע איז מכחיש די ערשטע די ערשטע האט דאך א כח פון די תורה די צווייטע נישט זאגט די גמרא לא קשיא, כאן בבת אחת, כאן בזה אחר זה, פשט עולא האט גערעדט ווען ס'איז בזה אחר זה, ווען קודם קומט אריין א עד אחד וואס אים גלייבט די תורה, און נאכדעם שפעטער קומט אריין א צווייטע, גלייבט מען נישט די צווייטע צו מכחיש זיין די ערשטע ווייל די ערשטע האט א כח פון די תורה די צווייטע נישט, אבער ווען ביידע קומען אריין בבת אחת אין בית דין, איינער זאגט כ'האב געזען, און דער צווייטער זאגט האסט נישט געזען, איז פשט איך גלייב בכלל נישט די ערשטע, נישט פשט די ערשטע האט א כח פון די תורה, איך גלייב אים נישט ווייל גראד נאך אים איז געקומען דער צווייטער זענען ביידע געווען צוזאמען, און ביי דעם האט די משנה געזאגט אז מען גלייבט טאקע נישט דער ערשטע און מען איז עורף דעם עגלה, פרעגט אבער די גמרא, תנן, פון אונזער משנה, מ'האבן געזען ביי אונזער משנה, עד אחד אומר ראיתי את ההורג ושניים אומרים לא ראית, אז טאמער א עד אחד זאגט איך האב געזען די רוצח, און צוויי עדים זאגן קעגן אים האסט נישט געזען, היו עורפין, איז די צוויי זענען מכחיש די ערשטע, און ממילא האט מען אוודאי עורף געווען דעם עגלה. קען מען לכאורה מדייק זיין פון דעם, הא חד וחד, לא היו עורפין, תיובתא דר' חייא פשט אז דווקא ווען צוויי זענען מכחיש איינס, דעמאלטס גלייבט מען די צוויי, אבער ווען איינער איז מכחיש איינס, גלייבט מען נישט די צווייטע, איז א קשיא אויף ר' חייא, וואס ר' חייא זאגט דאך, אז מען דארף יא גורס זיין ביי אונזער משנה אזוי ווי ס'שטייט אז א איינער קען מכחיש זיין א צווייטן, זאגט די גמרא, ולטעמיך אימא סיפא, פשט טאמער ביסטו אזוי מדייק פון די משנה, האב איך א קשיא פארקערט פון די סיפא, וואס שטייט ווייטער אין די משנה, אז שניים אומרים ראינו, ועד אחד אומר לא ראיתם, אז טאמער צוויי עדים זאגן אונז האבן געזען די רוצח, און א עד אחד איז זיי מכחיש, איז אוודאי די עד אחד קען נישט מכחיש זיין ביידע, און ממילא לא היו עורפין מען גלייבט די ביידע, און מ'האט נישט עורף געווען, קען מען לכאורה מדייק זיין פון דעם הא חד וחד היו עורפין, אז דווקא ווייל צוויי זענען געקומען און געזען די רוצח און איינער איז מכחיש, דעמאלטס טאקע גלייבט מען ביידע, אבער ווען ס'איז איינס קעגן איינס, קען דער צווייטער יא מכחיש זיין די ערשטע, איז פארקערט איז א ראיה צו ר' חייא. אלא נאר, וואס העסטו מיר מוזן ענטפערן? אז מתניתין כולה בפסולי עדות פשט פון אונזער משנה קען מען נישט קיין ראיה ברענגען נישט לכאן און נישט לכאן, ווייל די לעצטע צוויי ציורים פון די משנה רעדן זיך פון פסולי עדות פון א אנדערע ציור אינגאנצן, וכדר' נחמיה, אזוי ווי ר' נחמיה האט געזאגט דאמר, וואס האט ר' נחמיה געזאגט? ר' נחמיה האט געזאגט כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, הלך אחר רוב דעות, אז דארט ווי די תורה האט געגלייבט א עד אחד, גייט מען נאך רוב דעות פשט מען הייבט אן ציילן וויפיל מענטשן איז דא אויף יעדע זייט, נארמאל ווען צוויי עדים זאגן איין זאך און צוויי עדים זאגן פארקערט, איז הייבט מען נישט אן ציילן, פשט אז צוויי עדים זאגן זיי האבן געזען אזוי, און הונדערט עדים זאגן פארקערט, איז גלייבט מען נישט די הונדערט מער ווי די צוויי, מען ציילט נישט מענטשן, אבער דארט ווי די תורה גלייבט א עד אחד, זאגט ר' נחמיה, הייבט מען אן ציילן מענטשן. יעצט ר' נחמיה איז נישט מסביר פונקט וואס דאס מיינט, און ווי מ'העט שוין זעהן איז דא צוויי לשונות בשיטת ר' נחמיה, איז לויט די ערשטע גירסא אין ר' נחמיה לויט די ערשטע שיטה, מיינט ר' נחמיה צו זאגן, ועשו שתי נשים באיש אחד, כשני אנשים באיש אחד, פשט ר' נחמיה זאגט אונז דא לויט די שיטה, אז דארט ווי די תורה גלייבט אן עד אחד, איז מ'גלייבט טאקע די עד אחד, אבער וואס וועט זיין טאמער א עד אחד זאגט, איך האב געזעהן די רוצח, איך ווייס איך ווייס ווער ס'איז, און ס'קומען קעגן אים צוויי פרויען, און ביידע פרויען, ס'נישט קיין כשר עדות, טאמער ס'קומט כשר עדות קעגן אים פארשטייט זיך מ'גלייבט די כשר עדות, אבער טאמער ס'קומען צוויי פרויען קעגן אים, איז פשטות וואלט א מענטש געקענט זאגן, אז אונז גלייב מיר דער איינער, דער איינער האט די כח פון די תורה, איז גלייבט מען אים. זאגט ר' נחמיה ניין ס'נישט אזוי, היות ס'איז דא צוויי פרויען קעגן אים הייבט מען אן ציילן, צוויי איז מער ווי איינס, מ'גלייבט די ביידע מ'גלייבט אים נישט. דאס איז די חידוש פון די לעצטע צוויי ציורים אין די משנה, די משנה זאגט אונז קודם כל אז ווען א עד אחד זאגט איך האב געזען די רוצח און שפעטער קומען צוויי פרויען קעגן אים און זיי זאגן האסט נישט געזען איז די דין איז מען האט נישט עורף געווען ווייל מען גלייבט די צוויי פרויען מער ווי דער איינער און די זעלבע זאך פארקערט ווען ס'קומען צוויי פרויען זיי זאגן אונז האמיר געזעהן די רוצח און איין מאן טענה'ט זיך מיט זיי, גלייבט מען נישט דער איין מאן, מען גלייבט די ביידע פרויען, ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט מען הייבט אן ציילן וועלכע זייט האט מער מענטשן, קומט אויס דאס איז די חידוש פון די לעצטע צוויי ציורים פון אונזער משנה, מען קען פון די צוויי ציורים נישט מדייק זיין, נישט ווי רב חייא און נישט קעגן רב חייא. ואיכא דאמרי. ברענגט יעצט די גמרא אן אנדערע הסבר אין די ווערטער פון ר' נחמיה וואס אויך לויט די הסבר לויט די שיטה קען מען אויך מסביר זיין די לעצטע צוויי ציורים אין די משנה, איז לויט די שיטה, כל היכא דאתא עד אחד כשר מעיקרא, אפילו מאה נשים כי אחד דמיין. פשט, לויט די ערשטע גירסא ר' נחמיה, איז ווען סקומט א מאן, און ער זאגט איך האב געזעהן די רוצח און סקומען צוויי פרויען קעגן אים, גלייבט מען די צוויי מער ווי די איינס. לויט די גירסא ר' נחמיה איז אוודאי נישט אזוי. פשט, פרויען זענען קיינמאל נישט שטערקער ווי מענער, אז ס'דא איין מאן, וואס די מאן זאגט איך האב געזעהן די רוצח, קען שטיין הונדערט פרויען קעגן אים, די הונדערט האבן סך הכל א כח פון איינס. מ'הייבט נישט אן ציילן דא וועלכע זייט האט מער. נאר וואס והכא במאי עסקינן, וואס רעדט זיך אונזער משנה, כגון דאתאי אישה מעיקרא, ותרצה דרבי נחמיה הכי, פשט אונזער משנה רעדט זיך נישט אז סקומט א עד אחד א מאן, און די מאן זאגט איך האב געזען די רצח און שטייען צוויי פרויען קעגן אים, ניין, די משנה רעדט זיך אז סקומט א פרוי, די פרוי זאגט איך האב געזען די רצח, און יעצט קומען הונדערט פרויען קעגן איר, לגבי דעם האט רבי נחמיה גערעדט, ותרצה דר' נחמיה הכי, און פשט ר' נחמיה'ס ווערטער איז אזוי, ר' נחמיה אומר, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות, ועשו שתי נשים באישה אחת, כשני אנשים באיש אחד, אבל שתי נשים באיש אחד, כי פלגא ופלגא דמי. פשט, לויט די גירסא ר' נחמיה אוודאי ווען עס קומט א מאן, קענען זיך נישט טענה'ן, צוויי, פינף, זעקס, זיבן, הונדערט, טויזנט, פרויען קענען זיך נישט טענה'ן מיט אים, נאר אלע פרויען וועט מען אנקוקן ווי איין מאן. אבער ווען א פרוי קומט עדות זאגן, און קעגן איר שטייען אפאר פרויען, דארט הייבט מען אן ציילן וועלכע זייט האט מער, און פון דאס האט די משנה גערעדט, ווייל די משנה זאגט אונז אז ווען סקומט א פרוי זאגן איך האב געזען די רוצח, און צוויי פרויען שטייען קעגן איר און זאגן אז דו האסט נישט געזען, גלייבט מען די צוויי מער ווי די איינס, און די זעלבע זאך פארקערט, ווען צוויי פרויען זאגן אונז האבן יא געזען, און איינס זאגט האסט נישט געזען גלייבט מען אויך צוויי מער ווי איינס. איי פרעגט די גמרא ותרתי פסולי עדות למה לי, וואס דארף די משנה איבער'חזר'ן די זעלבע זאך צוויי מאל, פשט פון די לעצטע צוויי ציורים פון די משנה, ביידע לכאורה זאגן די זעלבע זאך, די ערשטע ציור רעדט זיך אז איין פרוי זאגט אזוי און צוויי זאגן פארקערט, און די צווייטע ציור רעדט זיך אז צוויי זאגן אזוי און איינס זאגט פארקערט, אבער למעשה די זעלבע דין, זאגט אונז דא די משנה צוויי מאל, זאגט די גמרא ניין, ווייל מהו דתימא כי אזלינן בתר רוב דעות לחומרא, אבל לקולא לא קא משמע לן, פשט איך וואלט ווען געמיינט אז די דין די ענין אז מען גלייבט צוויי מער ווי איינס, דאס איז נאר לחומרא, לחומרא איז טייטש אז מען דארפן ברענגען עגלה ערופה, אבער פארקערט צו פטר'ן פון צו ברענגען עגלה ערופה, דארט וואלט איך אפשר געזאגט אז מען הייבט נישט אן ציילן, דאס איז די חידוש פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי אבער ווייטער פון די לעצטע צוויי ציורים פון די משנה קען מען נישט א ראיה ברענגען נישט צו רב חייא און אויך נישט פארקערט פון רב חייא. זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען אין די משנה משרבו הרוצחין אז נאכדעם וואס ס'איז נתרבה געווארן אסאך רוצחים איז בטל געווארן עגלה ערופה פארוואס טאקע ברענגט די גמרא א ברייתא תנו רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא משרבו הרצחנין בטלה עגלה ערופה לפי שאינה באה אלא על הספק, משרבו הרצחנים בגלוי, בטלה עגלה ערופה. פשט די ברייתא איז מסביר אז פארוואס ברענגט מען די עגלה ערופה, ווייל ס'דא א ספק, מ'ווייסט נישט ווער די רוצח איז ממילא ברענגט מען עגלה ערופה ווילאנג מ'וועט נישט טרעפן די רוצח זאל די עגלה ערופה מכפר זיין, אבער נאכדעם וואס ס'איז רבו הרצחנים, פשט ס'איז געווארן אסאך רציחה, קען מען זיך פארשטעלן ווער די רוצחים זענען, מ'ווייסט ווער די רוצחים זענען, איז היות וואס מ'ווייסט איז נישט קיין ספק, ברענגט מען נישט קיין עגלה ערופה. זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען אין די משנה משרבו הנואפין, פסקו המים המרים, אז נאכדעם וואס ס'איז געווען אסאך נואפין, האט מען אויפגעהערט אנטרינקען די מים המרים, ברענגט די גמרא א ברייתא תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק ביי השקאת סוטה ונקה האיש מעון, איז דרש'נט די ברייתא בזמן שהאיש מנוקה מעון, המים בודקין את אשתו, אין האיש מנוקה מעון, אין המים בודקין את אשתו, פשט ווען ארבעט די מי סוטה? נאר ווען די מאן איז ריין פון זינד איז ביז יעצט אין די סוגיא מ'האט שוין געזעהן די ברייתא ביז יעצט האט מען געזעהן רשי איז מפרש וואס טייטש אז די מאן איז מנוקה מעון פשט איז אז די מאן האט נישט געוואוינט מיט די פרוי אויפן וועג ארויף צו ירושלים דא זאגט רשי ווי מ'העט זעהן אויך בהמשך הסוגיא אז נישט נאר דאס פשט טאמער די מאן זינדיגט מיט אנדערע פרויען האט אויך נישט געהאלפן די מי סוטה נאר ווען העלפט די מי סוטה נאר ווען ס'איז ונקה האיש מעון די מאן איז א וואוילע איד טאמער ער זינדיגט אפילו נישט מיט אשת איש, נאר סתם ער וואוינט מיט פרויען, האט נישט גע'פועל'ט די מי סוטה און ס'האט גארנישט געטון. ואומר, ברענגט טאקע די ברייתא נאך א פסוק, די פסוק וואס מ'האט געזען אין די משנה, די נביא זאגט אין הושע לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה, אז די מי סוטה העט נישט ארבעטן, פארוואס? וועגן ענקער טעכטער זינדיגן און ענקער שנירן זינדיגן, און עטץ אליין זינדיגטס אויכעט. פרעגט די גמרא מאי ואומר, וואס פעלט אויס די צווייטע פסוק? זאגט די גמרא די גמרא מסביר, ווייל פון די ערשטע פסוק אליין, וכי תימא וואלט א מענטש געקענט זאגן, עוון דידיה אין, דבניה ודבנתיה לא, אז טאמער ער זינדיגט, דעמאלטס טאקע העלפט נישט מי סוטה, אבער טאמער די קינדער זיינע זינדיגן, איז אוודאי העלפט די מי סוטה, איז פאר דעם תא שמע, ברענגט די ברייתא אויך די צווייטע פסוק לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה, אז אפילו ווען די קינדער זינדיגן פועלט אויך נישט די מי סוטה, וכי תימא עסטו מיינען, עוון אשת איש אין, עוון דפנויה לא, אז דווקא טאמער די מאן האט געזינדיגט מיט די הארבע עבירה פון אשת איש דעמאלטס, טאקע פועלט נישט די מי סוטה אבער טאמער ער האט געוואוינט מיט א פנויה איז אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן איז תא שמע וואס שטייט ווייטער אין פסוק כי הם עם הזונות יפרדו ועם הקדשות יזבחו פשט זיי די מענער איז עם הזונות יפרדו וואוינען מיט זונות אזוי ווי א פרד אדער אזוי ווי א בהמה וואס זינדיגט אסאך וואס וואוינט אסאך איז פשט די מענער וואוינען מיט זונות זונות מיינט אפילו א פנויה אויכעט ועם הקדשות קדשות איז טייטש א פרוי וואס איז גרייט אויף זנות יזבחו זיצן זיי עסן סעודות צוזאמען פשט די מענער פירן זיך נישט אויף ערליך איז דאס איז אויך גורם אפילו נישט מיט אשת איש נאר סתם זיי פירן זיך נישט אויף ערליך איז עס אויך גורם אז די השקאת סוטה זאל נישט פועלן אז די פרוי זאל נישט שטארבן פרעגט די גמרא מאי ועם לא יבין ילבט שטייט דארט ווייטער אין פסוק ועם לא יבין ילבט וואס איז פשט פון דעם אמר ר' אלעזר אמר להם נביא לישראל די נביא זאגט פאר כלל ישראל אם אתם מקפידים על עצמכם מים בודקין נשותיכם, ואם לאו אין המים בודקין נשותיכם. פשט, די פאלק האט נישט פארשטאנען וואס גייט דא פאר. ס'טוט זיך אסאך זנות, מענטשן זינדיגן איבעראל, און מ'טרינקט אן אסאך סוטות, און מ'זעט נישט עפעס לעצטנס אז פרויען זאלן שטארבן פון די השקאת מי סוטה, פארוואס נישט? לכאורה איז דא אזוי פיל זנות וואלטן אסאך געדארפט שטארבן, איז אויף דעם זאגט די נביא ועם לא יבין ילבט עטס פארשטייטס נישט אז די סיבה פארוואס די פרויען שטארבן נישט איז ווייל די מענער זינדיגן אז די מענער פירן זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין פועל'ט נישט די השקאת סוטה פארן פרוי אויך נישט זאגט יעצט די גמרא ווייטער גמרא ברענגט א ברייתא משרבו בעלי הנאה ווען תלמידי חכמים דיינים האבן אנגעהויבן נאכלויפן זייער תאוות נאר נאכלויפן הנאות נתעוותו הדינים, איז די אלע דינים די אלע פסקים זיי האבן געפסקנט זענען פארדרייט געווארן, פארוואס ווייל א תלמיד חכם וואס לויפט נאך די הנאות איז זיך נישט מטריח צו לערנען, איז פסקנט ער נישט ווי עס דארף צו זיין, ונתקלקלו המעשים, און ממילא מען פסקנט נישט ווי עס דארף צו זיין, פירט זיך די עולם נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, ואין נוח בעולם, און פארן רבונו של עולם איז נישט דא קיין נחת רוח אין די וועלט, ווי רש"י זאגט ואין עולמו נוח לו, ס'איז נישט געשמאק פארן רבונו של עולם כביכול אויפן וועלט, זאגט די ברייתא ווייטער משרבו רואי פנים בדין, ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די ענין אז דיינים האבן אנגעהויבן געבן כבוד פאר עשירים און פאר גיבורים, בטל לא תגורו, איז בטל געווארן די מצוה פון לא תגורו מפני איש, אז מ'טאר נישט מורא האבן פון קיין בעל דין, ופסק לא תכירו, און מ'האט אויפגעהערט מקיים זיין די מצוה פון לא תכירו פנים במשפט, אז מ'טאר זיך נישט אויפפירן מיט איין בעל דין אנדערש ווי מיט א צווייטן, ופרקו עול שמים, און מענטשן האבן אויפגעהערט גיין אין דין תורה, ונתנו עליהם עול בשר ודם, און מ'האט אנגעהויבן גיין אין ערכאות אריין. ווייטער זאגט די ברייתא משרבו לוחשי לחישות בדין, ווען ס'האט זיך אנגעהויבן אז עורכי דינים זענען געקומען אין דין תורה זאגן שטילערהייט פאר דיינים אז זאלסט פסק'נען אזוי זאלסט פסק'נען אזוי, זוכן זכותים פאר אים חובות פאר יענעם, איז רבה חרון אף בישראל, ס'האט זיך אנגעהויבן א חרון אף ביי כלל ישראל ווי רש"י ברענגט די פסוק, די פסוק זאגט אם ענה תענה אותו וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב אז טאמער מ'פירט זיך נישט אויף ווי ס'דארף צו זיין אין דין תורה איז דא א חרון אף, ונסתלקה השכינה, און ס'איז גורם צו, ס'האט גורם געווען צו הסתלקות השכינה משום שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק בקרב אלקים ישפוט, דער פסוק זאגט אלקים ניצב בעדת קל, פשט ווען איז דא השראת השכינה, ווען בקרב אלקים ישפוט ווען די שופטים די דיינים פירן זיך אויס אויף ווי עס דארף צו זיין ווי שטייט אין די תורה, נישט ווען מען פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, זאגט די ברייתא ווייטער, משרבו, ווען ס'האט זיך אנגעהויבן פארמערן די מענטשן וואס אויף זיי זאגט דער פסוק אחרי בצעם לבם הולך, אז זיי גייען נאך נאך זייער הנאה, זיי לויפן נאך די תאוות, רבו, איז אויך נתרבה געווארן די מענטשן וואס אויף זיי זאגט דער פסוק האומרים לרע טוב ולטוב רע, פשט מענטשן הייבן אן משבח זיין רשעים און מבזה זיין צדיקים, און משרבו האומרים לרע טוב ולטוב רע, רבו, הוי הוי בעולם, ווען עס הייבט אן ווערן אזא וועלט, הייבט מען אן הערן הוי הוי, ווי רשי זאגט ס'ווערט אסאך מאל דערמאנט אין די פרשה אין די פסוקים די ווארט הוי, פשט ס'קומט אראפ צרות אויפן וועלט, זאגט די ברייתא ווייטער משרבו מושכי הרוק, ווען ס'האט אנגעהויבן נתרבה ווערן מענטשן וואס שפייען אזוי ווייטערהייט, א איידעלער איד ווען ער שפייט שפייט ער אזוי לעבן זיך, איינער וואס שפייט אזוי בגלוי ווייטערהייט א גרויסע שפיי, איז פשט א בעל גאוה, איז רבו היהירים איז טאקע נתרבה געווארן בעלי גאוה, ונתמעטו התלמידים, און ס'ווערט נתמעט תלמידי חכמים, ווי רשי ברענגט די גמרא אין קדושין סימן לגסות הרוח עניות של תורה, והתורה חוזרת על לומדיה, די תורה זוכט איינער זאל לערנען מיט איר, און משרבו היהירים, ווען ס'האט אנגעהויבן נתרבה ווערן די בעלי גאוה, התחילו בנות ישראל להינשא ליהירים, האבן בנות ישראל אנגעהויבן חתונה האבן מיט זיי, שאין דורינו רואה אלא לפנים, ווייל אונזער דור קוקט נאר אויפן פנים, פשט, ער קוקט אויס אזא חיצונית'דיג קוקט ער אויס גוט, האבן די פרויען חתונה מיט זיי, אבער אין אמת'ן אינעווייניג זענען זיי מושחת, דאס שטייט אין א ברייתא שוין אויף יענע דור. פרעגט די גמרא איני איז דען אזוי והאמר מר האי מאן דמיהר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל אז איינער וואס האלט זיך גרויס איז אפילו ביי זיין בני בית איז ער נישט מקובל שנאמר עס שטייט אין פסוק גבר יהיר ולא ינוה און מען דרש'נט די פסוק לא ינוה אפילו בנוה שלו פשט אפילו זיין פרוי איז פארמיאוסט מיט אים איז וויאזוי זאגט דא די ברייתא אז משרבו היהירים התחילו בנות ישראל להינשא אז פרויען האבן חתונה מיט אזעלכע סארט מענטשן פארקערט פרויען זענען פארמיאוסט פון בעלי גאוה, זאגט די גמרא מעיקרא קפצה עליה, לסוף מיתזיל עליה, פשט אנפאנג קוקט עס אויס שיין פון אינדרויסן האבן זיי חתונה מיט זיי, שפעטער זיי זעען ווער זיי זענען באמת, ווערן די פרויען פארמיאוסט פון די מענער. זאגט די ברייתא ווייטער משרבו מטילי מלאי על בעלי בתים, ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די ענין אז דיינים האבן אנגעהויבן געבן זייער סחורה פאר בעלי בתים די בעלי בתים זאל מאכן געלט מיט דעם, איז רבה השוחד, איז פארמערט געווארן שוחד, פשט, מענטשן בעלי בתים האבן געזען אז מיט די בעל הבית מאכט ער ביזנעס, איז די צווייטע בעל הבית האט פשטות געגעבן שוחד פארן דיין, והטיית משפט, און ממילא די דין תורה זענען אויך געווען אינגאנצן פארדרייט, ווייל מען האט אנגעהויבן נעמען שוחד, ופסקה טובה ס'האט זיך גענדיגט די ענין פון טובה אויפן וועלט. זאגט די ברייתא ווייטער משרבו מקבלני טובתך ומחזקני טובותיך, ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די ענין אז דיינים האבן אנגעהויבן זאגן פאר בעלי דינים אז כ'האב מקבל געווען דיין טובה, איך בין דיר מכיר טובה, פשט, מענטשן האבן געטון כל מיני טובות, פאר דיינים, און די דיינים ווען מען האט געפירט פאר זיי דין תורות האבן זיי געזאגט פאר די בעלי דינים, איך בין דיר מכיר טובה אויף דאס וואס דו האסט געטון מיט מיר, איז רבו איז פארמערט געווארן די ענין וואס שטייט אין פסוק איש הישר בעיניו יעשה, פשט אז א מענטש זעט אז די דיין פירט זיך אויף שיין מיט אים און אז ער איז אים מכיר טובה הייבט ער אן טון וואס ער וויל ווייל ער האט מער נישט מורא פונעם דיין, און איז שפלים הוגבהו והגבוהים הושפלו, און ממילא איז שוין נישט געווען קיין חילוק צווישן די גבוה און די שפל, פשט די דיין מיט די מענטש זענען געווארן אייניג ווייל קיינער האט מער נישט מורא פונעם דיין, ומלכותא אזלא ונוולא, און די מלכות ישראל האט אנגעהויבן ווערן קלענער און קלענער, זאגט די ברייתא ווייטער משרבו צרי עין, ווען ס'איז נתרבה געווארן קארגע מענטשן וטורפי טרף און גזלנים, איז רבו מאמצי הלב, איז נתרבה געווארן מענטשן מיט הארטע הערצער פשט וואס האבן נישט קיין רחמנות אויף עניים, וקופצי ידיים מלהלוות, און מענטשן וואס האלטן די הענט איינגעצוימט, מ'האט אויפגעהערט געבן הלוואות, ועברו על מה שכתוב בתורה, און מ'האט עובר געווען אויף דאס שטייט אין די תורה השמר לך פן, די פסוק זאגט דארט השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמיטה, ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו, פשט די תורה ווארנט אן אז א מענטש זאל נישט מאכן א חשבון פאר שמיטה איך גיי נישט געבן קיין הלוואות ווייל שמיטה ווערט נשתמט אלע חובות ניין מ'זאל יא געבן הלוואות כל שכן סתם אזוי א גאנץ יאר נישט די יאר פון שמיטה די יאר פאר שמיטה אוודאי אוודאי דארף מען געבן הלוואות און אז מען פירט זיך נישט אזוי איז מען עובר אויפן פסוק, זאגט די ברייתא ווייטער, משרבו נטויות גרון ומשקרות עינים, ווען ס'האט אנגעהויבן נתרבה ווערן די ענין אז פרויען האבן זיך געפירט בנטויות גרון און געגאנגען מיט אויסגעשטעקטע העלדזער, ומשקרות עינים האט געווינקט מיט די אויגן, פשט מען האט זיך נישט געפירט ווי עס דארף צו זיין, רבו מים המרים, איז נתרבה געווארן מים המרים, פשט זיי האבן אנגעהויבן זינדיגן, אלא שפסקו, למעשה צום סוף האט מען אויפגעהערט אנטרינקען די פרויען ווי מען האט געזען אין די משנה. זאגט די ברייתא ווייטער משרבו מקבלי מתנות, ווען מענטשן האבן אנגעהויבן מקבל זיין מתנות נתמעטו הימים ונתקצרו השנים, זענען די טעג און די יארן קלענער געווארן פון מענטשן פשט מען האט נישט זוכה געווען אזויפיל צו אריכות ימים, דכתיב, ווי שטייט אין פסוק ושונא מתנות יחיה, אז איינער וואס האט פיינט מתנות, ער איז זוכה צו אריכות ימים אבער פארקערט איז פארקערט. זאגט די ברייתא ווייטער משרבו זחוחי הלב, ווען עס האט זיך אנגעהויבן זחוחי הלב, זאגט רשי שאין מטין את אזנן לשמוע יפה מפי רבם, וסומכין על בינתם לדקדק שמועתם, פשט תלמידים וואס האלטן זיך גרויס און זיי האלטן נישט אז דער רבי קען זיי עפעס מחדש זיין און ממילא הערן זיי נישט צו צו זייער רעבעס וואס די רעבעס האבן צו זאגן און מען פסקנט אליין איז רבו מחלוקת בישראל איז נתרבה געווארן מחלוקת משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן און ווען ס'איז נתרבה געווארן תלמידי שמאי והלל וואס האבן נישט משמש געווען זייער רעבעס ווי ס'דארף צו זיין פשט זיי האבן נישט געלערנט די אלע טעמים פון אלע הלכות פון זייער רעבעס ווי ס'דארף צו זיין רבו מחלוקת בישראל איז נתרבה געווארן מחלוקת ונעשית תורה כשתי תורות און די תורה געווארן ווי צוויי תורות, פשט דעמאלטס באמת האט זיך אנגעהויבן די ענין פון מחלוקת און ביז דעמאלטס איז נישט געווען אזאלכע מחלוקת. זאגט די ברייתא ווייטער, משרבו מקבלי צדקה מן העובדי כוכבים, ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די ענין אז אידן האבן גענומען צדקה פון גוים, היו ישראל למעלה והם למטה, ישראל לפנים והם לאחור, איז אידן זענען געווען פון אויבן די גוים פון אונטן, און אידן זענען געווען פון פארנט די גוים פון הינטן, און ווי רשי זאגט ס'איז א לשון סגי נהור, כינוי הוא פשט, אין אמת'ן אריין מיינט דא די ברייתא דאס פארקערט.